משיחת י ב תמוז תשמ ג. און בשעת ער פירט דורך אט א די עבודה האמורה אז ער איז גואל, ער לעזט אויס זיין יצר הרע פון די מסך של ברזל פון דער וועלט און די סביבה פון דעם דזשונגל וואס אין וועלט כולל אויכעט אט דאס וואס ער האט אין זיך די טבע אז בשעת ס'איז דא אויך די תאוות אכילה ושתיה איז ניט אלעמאל לייכט איינהאלטן זיך און עסן מער ניט אט דאס וואס איז זיינע נאר אויכעט צונעמען ביי א צווייטנס ענין, כאמור לעיל דמים מלאו ידיכם דמים מלאו. כדי נאכצוגעבן זיין תאווה פון אכילה ושתיה וכבוד והשפעה וכו', און נישט קוקנדיג אויף די איינרעדעניש וואס וויל אים איינרעדן דער מלך זקן וכסיל, אז דאס דערנאך וועט ער תשובה טון און וועט פארריכטן די עוולות וואס ער האט אפגעטון, זעט מען בפועל אז בשעת מען טוט אפ אן עוולה א מענטשן, איז גאר זעלטן אז דערנאך איז דא אויף מארגן און איבערמארגן א געלעגנהייט מען זאל דאס פארריכטן אינגאנצן, ובפרט נאך אט דעם צער און דעם עגמת נפש וואס ער האט פארשאפט דורך דעם, אויב ס'איז נאך מער, על אחת כמה וכמה אויב ס'איז נאך מער פון צער ועגמת נפש, איז ברובא דרובא קען מען דאס דערנאך שוין נישט פארריכטן. אפילו אז מען פארריכט פארריכט מען דאס מכאן ולהבא, אבער די טעג וואס יענער האט געלעבט בצער ובדוחק ובעגמת נפש הוא ובני ביתו דורך זיין גניבת דעת אדער הסגת גבול וכיוצא בזה, איז דאס א פארפאלן, דאס קען ער נישט גערעכט מאכן. וואס דאס איז כאמור ווי גערעדט פריער בנוגע צו א גאנצע מלוכה אזוי ווי ער זאגט אין מדרש אז א יעדער מענטש איז עולם קטן, איז דאס זה האדם, יעדער מענטש איז א וועלט פאר זיך, און אין אים איז שפיגלען זיך אויכעט אפ, את העולם נתן בליבו, שפיגלען זיך אין אים אפ די פארשידענע תכונות וואס זענען דא אין וועלט, סיי די תכונות טובות, סיי די תכונות רעות, ס'אבער א זיכערע זאך אז איני מבקש אלא לפי כחן, וויבאלד אז דער אייבישטער איז טוב און עצם הטוב להיטיב, און האט דאך מגלה געווען אין תורת אמת און תורת חיים אז וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אז יעדע זאך איז א גוטע זאך, נאר וואס דען ס'איז דא אזענע וואס מ'דארף ניט האבן קיין אנשטרענגונג באווייזן אז דאס איז גוט און נוצן דאס אויף גוט, ס'איז דא זאכן וואס מען דארף באווייזן אז מ'איז א מענטש וואס לעמל יולד, ער האט געהארעוועט אויף דרוף, און אטא דעמאלט ווערט דער ענין פון תורת הבעל שם טוב סור מרע, אז ער קערט זיך אפ און גייט אוועק פון נישט גוטע זאכן, ועשה טוב, דערנאך מאכט ער פון דעם רע, מאכט ער דערפון גופא טוב. אט די תאווה וואס ער האט געהאט אויף כבוד און אויף אכילה ושתיה, האט ער די שטארקייט אין זיך אויף צו דורכפירן זיין רצון, ער נוצט דאס אבער אויס אט די שטארקייט ניט אויף אכילה ושתיה וכבוד, הקנאה והתאווה והכבוד, נאר ער נוצט דאס אויס אויף ניט רעכענענדיג זיך מיט די שוועריגקייטן וואס זיי זיינען פארבונדן מיט געבן פון אייגענע געלט, אויף וועלכע ער געהארעוועט אפגעבן דאס א מענטשן וואס ער האט קיינמאל ניט געזען און קיינמאל ניט געהערט, ער האט אבער באקומען א ידיעה אז דער מענטש הונגערט, שיקט ער אים ארויס די געלט

אז מענטשן ארום אים זאלן אויך קענען נוצן און הנאה האבן פון זיינע אידעעס אויף וועלכע ער אליין האט געהארעוועט און האט געהארעוועט אין אן אופן פון לעמל יולד וכאמור אז אין בפרט אלא מה שיש בכלל אז דאס איז נישט צוויי באזונדערע זאכן אז דא רעדט זיך וועגן א מאבק א פארמעסט צווישן צוויי מלוכות און דא רעדט זיך וועגן דעם יצר טוב און יצר הרע פון אן עולם קטן פון אן איין און איינציגן מענטשן, קען מען ניט וויסן אמאל דורך דרוף וואס אן איין און איינציגער מענטש איז פירט דורך די גאולה והצלה פון זיין יצר הטוב פון דעם מסך הברזל וואס האט אים אויפגעשטעלט דעם יצר הרע דורך דרוף וואס א איד לערנט תורה און מקיים מצוות, פירט זיך אין א אידישן וועג, און ניט אידן פירן זיך אין די וועג פון שבע מצוות בני נח, איז אט דעמאלט ווי דער פסק דין פון רמב"ם קאן זיין אז דאס איז די איין און איינציגע פעולה, איז העולם שקול והוא עצמו שקול, און דאס איז מביא ישועה והצלה צו זיך אליין זיכער און אויכעט צו דער וועלט ארום זיך, אויב ער האט געטאן ווי ס'דארף צו זיין און האט זוכה געווען אויכעט צו מצליח זיין און ארויסהעלפן די וועלט ארום זיך, און דאס וואס אים ווייזט זיך אויס אז ער איז א מיעוט צווישן דעם דזשאנגל פון וועלט, וכיוצא בזה, זעט מען אויכעט די דוגמא ווי ס'איז געווען בנוגע צו דעם בעל הגאולה, אז ער איז געווען מיעוטא דמיעוטא, ס'איז געווען אן איין און איינציגער מענטש, וואס האט זיך אנטקעגנגעשטעלט די גאנצע די אלע הוראות פון דעם גאנצן משטר פון דער גאנצער מלוכה, און האט זיך אוועקגעשטעלט ניט רעכענענדיק מיט אלערליי שוועריקייטן ביז צו סכנת נפשות ממש, ווי ס'איז טאקע דערנאך געווען בפועל, וואס דער ערשטער פסק דין איז דאך געווען אויף היפך החיים כמדובר כמה פעמים. וואס איז געווען דער סוף הקדוש ברוך הוא עוזרו, און ניט נאר אז ער איז ניצל געווארן, נאר ער האט אויפגעשטעלט מביא ישועה והצלה, און אויפגעשטעלט מענטשן און קינדער און קינדס קינדער, וואס מען זעט זיי איצטער אין ארצות הברית, אויכעט צווישן די וואס זיינען דא פארזאמלט, וואס זיי זיינען פירות פון די מסירת נפש פון דעם בעל הגאולה. על אחת כמה וכמה אז דער אייבערשטער האט מצליח געווען און מען געפינט זיך אין א מדינה וואס זי איז א מלכות של חסד, און ניט נאר זי שטערט ניט אויף צו טון גוטע זאכן און צו אויפהאדעווען קינדער און זיך אליין אין דעם גוטן וועג, נאר אדרבה זי איז נאך מסייע, זי העלפט נאך צו אין דעם בכל אופנים האפשריים. ווען מען בעט ביי איר, און אפילו ווען מען בעט ניט, טוט זי דאס אויכעט מזמן לזמן, איז דאך א זיכערע זאך אז אפילו די וואס אז מען דארף ניט אנקומען צו מסירת נפש בפועל, ס'איז גענוג צו מסירת נפש לשון נפשי אל העם הזה, נפשי דער אפטייטש פון רצון, אז ער גיט איבער זיין רצון, זיין ווילן. אויף צו טאן אך טוב וחסד, ניט רעכנזיכדיק מיט די טענות פון דעם לעומת זה, אנהייבנדיק פון זיך אליין, אז ער טוט נאר דאס וואס דער יצר טוב זאגט אים אן, ביז וואנעט אז ער גייט בכל לבבך, אז ער איז אויך פון דעם רע איז ער ועשה טוב, ער נוצט אויס די שטארקייט וואס זיין גוף האט. און די שטארקייט וואס ער האט אין זיינע כוחות אויף נוצן זיי אין לימוד התורה וקיום המצוות בנוגע צו זיך אליין, בנוגע ביי ניט אידן, בנוגע צו קיום שבע מצוות בני נח צו זיך אליין, און דאס גיט אים אויכעט די הדרכה והכשרה, דאס עפנט אים אויף די וועג אז ער זאל קענען אויכעט אויפטאן מיט א צווייטן און מיט א דריטן. און מיט ארום זיך, ביז וואנעט אז דאס איז אויכעט מחזק זיין השפעה ווען הגעת למלכות, אז ער באקומט השפעה אין די העכע קרייזן ביז למלכות, אז אויכעט דארטן בשעת מען זעט זיין פריוואטן פערזענליכן לעבן, זעט מען וויאזוי ער האט זיך געפירט בחייו הפרטיים, הערט מען זיך צו צו אים ביתר שאת וביתר עז.

וכאמור אז דאס איז די נקודה המשותפת פון די ביידע עניינים, און אויכעט דער אפלערנונג פון די כללות הענין אז מען דארף זיך נישט שרעקן וואס בשעת מען גייט צו טון א גוטע זאך און ס'ווייזט זיך אויס אדער אפילו ס'איז טאקע די מציאות אזוי אז ביז בשעת מעשה איז מען א מיעוט דארף מען וויסן זיין אז מען האט דער מיעוט האט צו זיך דעם הקדוש ברוך הוא עוזרו. וואס ער איז דער אמת'ער באלעבאס פון דער גאנצער וועלט, און הבא ליטהר מסייעין אותו, באקומט ער דעם עזר מהקדוש ברוך הוא ער זאל איבערקומען אלע זיינע שוועריגקייטן בנוגע צו זיין גאולה פרטית, אויכעט דערנאך בייקומען די שוועריגקייטן אין די עניינים וואס ער טוט בנוגע צו גאולת הכלל. אויף אריינברענגען נאך מער צדק ויושר, נאך מער ליכטיגקייט און קדושה אין דער וועלט ארום זיך,